אקעי העלאו, גוטן ערב שבת. משה כתב ספרו ופרשת בלעם אדער וספר בלעם. ענד עווריוואן דאזענט אנדערסטענד איט. קודם לאמיר מאכן א הקדמה צו פארשטיין די גאנצע ברייתא אין מסכת בבא בתרא וואס רעכנט אויס בעיסיקלי ס'גייט אדורך די תנך און ס'רעכנט אויס ווער האט געשריבן יעדע זאך משה כתב ספרו ופרשת בלעם וספר איוב און יהושע האט געשריבן דאס און דער האט געשריבן יענץ יעדער איינער וואס ער האט געשריבן. יעצט מ'דארף פארשטיין א הקדמה א כלל.

נישט סתם, נישט נאר אלס א אוטסייד מחבר וואס מ'קען רעדן צו ס'איז רעלעווענט בכלל ווער די מחבר איז געווען אדער וואס האט ער געמיינט אדער וואס גייט מיך אן וואס דער ספעסיפיק דוד אדער משה ווען ער האט געשריבן די ספר האט געמיינט, דאס איז די אוטסייד, דאס איז כלי חיצוני, די מחבר וואס שטייט אויף די דעקל, אבער ס'דא א מחבר, יעדע ספר, יעדע זאך האט א מחבר וואס שטייט אינעווייניג, ס'הייסט ווען איך ליין א קאפיטל תהילים אדער א פאום אדער א מעשה אדער עניטינג וואס איז, ס'דא אסאך קערעקטערס אין די מעשה, צו משה, בלק, בלעם, יעקב, חיים, משה, איך ווייס וואס, אלע מינע מענטשן. וואס זיי שפילן א ראלע, וואס זיי האבן ראולס, זיי זענען קערעקטערס אין די סטארי, און יעדע סטארי, דאס איז די מער נגלה, יעדע יינגל וואס ליינט א מעשה קען זעהן, אה דאס רעדט זיך וועגן דער און דער מענטשן, אבער אזוי ווי עס איז דא די מענטשן וואס זיי זענען קערעקטערס אין די סטארי, יעדע סטארי ווערט אלעמאל געזאגט פראם די פוינט אוו וויו ענד פראם די ווארלד ענד פראם די פרעים אוו רעפרענס פון נאך א קערעקטער, וואס דער קערעקטער איז נישט אזוי סאך נישט טויזנט פראצענט אפען אין די מעשה, אבער דאס איז די קערעקטער פון די מחבר, און די וואויס אוו די אויטער וואס ער רעדט עס.

אזוי איז, אזוי איז טאקע, טאקע ער האט געלערנט די גאנצע ספר של חכמה והשכלה אין באראבי, האט זיך מתבונן געווען, מפלפל געווען, נאך די גאנצע זאך האט ער געכאפט א געוויסע קלוגקייט, געכאפט א געוויסע זאך וואס איך רוף אלעמאל א השגה, וואס טייטש ער זאגט אזוי איז, ווען מען רעדט, איך האב געזאגט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, זאגט משה קומט צו דעת משה יעצט, אזוי איז, ס'איז טאקע אזוי, ס'איז אזוי. און די די זאך, ס'איז נישט דא קיין שום בכן פון דעם, ס'איז נישט פשט, יעצט אז דו פארשטייסט ס'איז אזוי, ממילא גייסטו זאגן מוסר, אדער ממילא זאלסטו פילן גוט, אדער ממילא זאלסטו פילן שלעכט.

אבער מען דארף פארשטיין אלעמאל די דעת און די נשמה פון אלע זאכן, און די ווארט ווען משה רבנו זאגט זיין תורה, וואס ער זאגט, אלעמאל די ווארט איז נאר, די ווארט איז דעת, וואס מען דארף הערן ווען אונז לערנען תורת משה, ווען אונז ווען אונז ליינען תורת משה, דארף מען אלעמאל הערן די דעת משה, דאס הייסט די קלארקייט, ווילאנג איינער האט נישט עומד געווען על דעתו, על דעת רבו, אזוי ווי די גמרא זאגט אויף משה רבנו, לא נתן ה' לכם לב לדעת, משה רבנו האט געזאגט, ווילאנג דו האסט נישט לב לדעת פארשטיין אז ס'איז טאקע אזוי, ווען איינער נראות האסט נישט געהערט.

ווייל עס איז אמת, ווייל, אבער, אבער מען דארף פארשטיין אז עס איז אנדערע, עס איז א אנדערע זאך פון משה רבינו'ס תורה, און עס איז דא א ריזען פארוואס עס איז א אנדערע זאך. און דא איז מיין אביסל, מיין האקעריי, עס איז דא, און רב צדוק, רב צדוק הכהן זאגט אזוי, רב צדוק זאגט אז אז וואס איז געווען בלעם'ס פלאן, עס שטייט אין די ענדע אז ער האט געגעבן א פלאן צו מחטיא זיין את ישראל, ויחל העם לזנות איז דאך געווען בנות מואב אין שיטים.

דאס הייסט דער אמת, דא די פרשה פון בלעם האט אין זיך חלקים וואס זענען מורא'דיג וויכטיג, ס'הייסט ס'איז אזוי וויכטיג ווי קרישמע, דאס דא זאגט אזוי וויכטיג, אזוי וויכטיג ווי ס'איז פאר א מענטש צו וויסן, אה למעשה איך ווייס נישט, לאמיר איך גיי זאגן פרובירן צו מאכן עווידענס, דער פסוק זאגט אז אזוי אזוי ווי ס'איז וויכטיג פאר א מענטש צו וויסן אז שמע ישראל השם אחד איז וויכטיג פאר אים צו וויסן לא הביט און ביעקב, וויכטיג וואס איז דאס די ווארט פון יציאת מצרים, אזוי זאגט ער א-ל מוציאם ממצרים, אזוי וויאזוי מ'זאגט די דרשה, אבער.

איז בחיבור מיט די מעפ, ס'איז נישט אז וויבאלד ס'איז דא אזא תורה אז לעתיד לבוא וואלט משיח וועט עניוועיס קומען מילא קען איך יעצט גיין שלאפן ער עניוועי שוין דא ביזדערווייל קען איך דאך גיין שלאפן אזוי געווען נאך ביזדערווייל קען איך גיין שלאפן סוף וועט זיין א תיקון השלם מילא ביזדערווייל קען מען גיין שלאפן קאז דאזענט מעטער סאו דעטס קיינד אוו דיסקאנעקטינג פון די תיקון השלם ווייל יעצט גייסטו שלאפן ביסט נישט אין די תיקון השלם יעצט שלאפסטו יעצט

סאו דאס איז די דעת משה די דעת פון שבת וואס נישט נאר אז עס שטייט אינדרויסן נאר עס שטייט אויף די דעקל פון דעם די אזוי ווי די זעלבע זאך וואס איך זאג די אנהייב ס'איז נישט טייטש אז ס'איז דא אויף די דעקל פון מיין די הגדה גייט שטיין אלעס געטוהן איז גוט אינעווייניג שטייט אלע מיני עבירות נאר אז ס'איז א דרוש וואס זאגט אז ס'איז גוט ניין די גאנצע ספר שטייט אז אלעס איז גוט ווייל ס'איז טאקע גוט און אויב איז דא א זאך וואס זעהט אויס א צווייטע ספק דאס איז א צווייטע שמועס אבער